אזוי ווי די פריערדיגע פרק איז געווען וועגן די תקופת אדער די מציאות מעשה פון משפ שופטים מיט די שופט זיין פון שמואל וואס שמואל איז געווען א שופט איז די היינטיגע פרק גייט זיין די ענד פון דאס און די ברידזש צו די עיקר מעשה פון די ספר וואס איז וויאזוי עס האט זיך אנגעהויבן תקופת המלכים עס האט זיך געענדיגט די תקופת השופטים איז די מעשה געווען אזוי שמואל איז געווארן אלט. און זיינע קינדער האט ער געמאכט שופטים, אינטערעסאנט אזוי ווי אונז האבן שוין געזען באמת אפאר שופטים אבצן און אנדערע וואס זייערע קינדער זענען געווען שופטים צוזאמען מיט זיי, קיין איינער פון זיי חוץ פון אבימלך בן גדעון בן ירובעל האבן נישט געטראפן וואס זיי האבן געמאכט זייערע קינדער זאלן זיין שופטים נאך זיי זענען געשטארבן. אבער דא זעט אויס אז ס'רעדט זיך נאך בימיו אבער מען פלאנט שוין וואס גייט זיין שפעטער אדער אפשר אפילו נאך בימיו למעשה רוב מעשה דא פון מאכן שאול'ן אזוי ווייטער גייט נאך געשען ווען שמואל לעבט נאך. און ער האט געמאכט זיינע זין שופטים, זיי האבן געהאט איין זון יואל, א צווייטע זון אביה, און שטייט אז ער האט זיי געמאכט שופטים אין באר שבע, וואס עפעס אין באר שבע איז שווער צו פארשטיין. יעצט זיינע זין זענען נישט געווען אזוי ווי שמואל לא הלכו בדרכיו, שטייט זיי זענען געגאנגען נאך אחר הבצע, נאכגעגאנגען נאך געלט, זיי האבן גענומען שוחד ויטו משפט, שמואל'ס גאנצע זאך איז געווען א שופט, א אמת'דיגע שופט, א שופט צדק, נישט אזוי ווי למשל די בני עלי וואס האבן גענומען פאר זיך, און שמואל'ס קינדער האבן גענומען פאר זיך, רשי ברענגט פון חזל אז נישט ממש גענומען שוחד נאר זיי האבן נישט ארום געפארן אין די אלע שטעט, זיי האבן געוואלט מרבה זיין שכר לחזניהם מענטשן זאלן דארפן קומען צו זיי און צאלן פאר זייערע גבאים, על כל פנים זיי זענען נישט געווען אויף די מדריגה פון שמואל, און די זקני ישראל ס'האט אלעמאל געווען אזעלכע ראשים זקנים מנהיגי השבטים קומען צו שמואל אין רמה האט מען געזאגט, קוק דו ביסט אלט, דיינע קינדער זענען נישט גוט פאר אונז, זיי גייען נישט אין דיינע וועגן, די גאנצע מעלה פון שמואל איז אזוי אנעסט, זיי זענען נישט אזוי, זיי זענען נישט דיך, יעצט האמיר א נייע פלאן. שימה לנו שימה לנו מלך לשפטנו ככל הגוים אונז ווילן נאר א מלך זאל אונז פירן אזוי ווי אלע גוים האבן שמואל האט עס מורא'דיג באדערט וויי געטון דאס וירע הדבר בעיני שמואל שטייט נישט פארוואס אבער שטייט אז שמואל דאס טוט ער ער דאווענט ער בעט די אייבערשטער זאל אים זאגן וואס צו טון די אייבערשטער ענטפערט אים די אייבערשטער זאגט זאלסט פאלגן די פאלק שמע בקול העם לכל אשר יאמרו אליך פאלג וואס זיי זאגן סיי און דער אייבערשטער זאגט אזוי, נישט דיך האבן זיי מואס געווען, כאילו שמואל לכאורה ויירע בעיניו, וואס הייסט זיי זאגן אונז ווילן נישט דיך, אונז ווילן נישט דיינע קינדער, אונז ווילן א צווייטער א מלך. און דער אייבערשטער זאגט, קום הער, נישט דו ביסט די פראבלעם, די פראבלעם איז מיך, לא אותך מאסו כי אותי מאסו. און ער זאגט אז דאס איז נישט די ערשטע פראבלעם, איך האב זיי שוין ארויסגענומען פון מצרים, איך האב זיי אלץ געהאלפן, נאר וואס טוען זיי, זיי דינען אנדערע אפגעטער. די זעלבע זאך טוען זיי פאר דיר, ס'איז זייער אינטערעסאנט, ס'זעט אויס כאילו דער אייבערשטער זאגט, וואס דו האסט א טענות אויף מיינע מענטשן, אויף מיינע אידן, איך בין די זעלבע באוט ווי דיר, איך האב אויך טענות אויף זיי, וואס זאל מען טון, מען דארף זיך מוטשענען, מען דארף זיך, מען דארף געבן וואס זיי בעטן. אזוי, אזוי איז משמע, מען דארף, דא איז נאך אסאך פשטים אין דעם פסוקים, ער זאגט למעשה זאלסטו זיי פאלגן, נאר וואס זאלסט זיי מעיד זיין, העד בהם, זיי זאלסט זיי אנווארענען, מעיד זיין מיינט אנווארענען, זיי זאגן משפט המלך, וואס וועט זיין די דין פון דעם מלך, איז לכאורה, זעהט אויס אז די אייבערשטער האט געוואלט, און שמואל האט געוואלט, אז מיט דעם וועט זיי מתרה זיין ער וועט זיי פארשטעלן ווי אזוי דער מלך גייט זיך פירן און זיי שוין זעהן אז ס'איז גארנישט אזויפיל בעסער ס'הייסט זייער גאנצע טענה איז אז שמואל'ס קינדער נעמען שוחד ס'קאסט צו געלט זיי זעהן אז דער מלך וועט קאסטן אסאך מער און אזוי טאקע האט זיי שמואל געטון ער האט געזאגט פאר זיי ער האט געזאגט לכאורה האט דאס אויך געזאגט אז עס איז א כאילו א געוויסע מרידה אין די אייבערשטער פשוט ס'הייסט א מלך פשט אז. ס'איז א מלך, ס'איז ארגאניזירט, די אייבערשטער ס'הייסט ער שיקט א שופט, ס'איז זייער אנדערש אז ס'דא א מלך דירעקט, כאילו, די אמת'דיגע מלך איז די אייבערשטער ס'דא פונקט א שופט, אדער ס'דא א מלך וואס ס'שוין דא א גאנצע מוסד המלוכה בפני עצמו. אבער בעיקר וואס האט ער זיי געזאגט? ער האט געזאגט די משפט המלך, ער זאגט וואס איז א וואס טוט א מלך? קומט ער, ער נעמט ענקערע קינדער, ער מאכט זיי זאלן ארבעטן מרוצים לפני מרכבתו, ער מאכט זיי גענעראלן פון זיין ארמעי, ער נעמט דיינע קינדער און ער מאכט זיי ארבעטן פאר אים, ער נעמט דיינע טעכטער און ער מאכט זיי קוקס און רקחות וטבחות ואופות, נעמט ענקערע פעלדער און ער וועט זיי נוצן פאר זיינע זאכן, געבן פאר זיינע קנעכט, נעמען ענקערע קנעכטן, ענקערע אינגעלייט, ענקערע בחורים, ענקערע חמורים, און נוצן פאר אייגענע זאכן, נעמען ענקערע צאן און אנדערע זאכן, בקיצור, און צום סוף וועט ענק וועט ענק בעטן וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם עטס ענק עטס עטס שרייען צו אים אזוי ווי ענק שרייט צו מיך ויזעקו בני ישראל אל שמואל אין די פריערדיגע פרק און ער גייט ענק נישט העלפן די אייבערשטער וועט ענק נישט העלפן דאס הייסט ענק האבן א מלך ער רעדט מיטן מלך כאילו יא אין אנדערע ווערטער ער זאגט אז א עס גייט קאסט א מלך קאסט ער נעמט טעקס ער מאכט א א דראפט ער נעמט פאר די זיינע מלחמה ער נעמט פאר אלעס און ס'האט נישט געהאלפן ער האט געמיינט אז ס'גייט זיי אפרעדן פון נעמען א מלך, זאגט ניין, וימאנו העם לשמוע בקול, מען זאגט ניין, אונז ווילן א מלך, אונז ווילן ככל הגוים, די מלך וועט גיין פאר אונזער מלחמה, און לוחם זיין, ס'איז א נייע, א גאנצע נייע זאך וואס זיי ווילן. וואס האט שמואל געוואוסט? ער האט געוואוסט ער קען גארנישט טון, ער דארף זיי פאלגן, וישמע שמואל את כל דברי העם, ווי ער האט געזאגט פאר די אייבערשטער, און וואס האט די אייבערשטער געזאגט? יא, זאלסט זיי פאלגן, והמלכת להם מלך, אזוי ווי ער האט געזאגט אנהייב. זיי האבן געוואלט זיי זאלן תשובה טון זיי האבן נישט נישט געפאלגט ס'האט נישט געלונגען איז וואס איז די נעקסטע סטעפ? דארף לכאורה שמואל פאלגן מאכן א מלך אבער אינדערווייל זאגט ער גייטס אהיים לכו איש לעירו דאס הייסט לכאורה מיינט ער צו זאגן אז מען גייט זעהן די המשך מ'דארף זוכן א מלך מ'וועט האלט זוכן אקעי.